די גמרא רעדט פון א ברייתא דארטן וואס די ברייתא זאגט אונז אזא פאל, א מענטש גייט אראפ אין זיין פעלד, און ער איז מלקט ירקות ערב ראש השנה. אויף ראש השנה קומט ער נאכאמאל צוריק און ער נעמט נאכאמאל ירקות. זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן, די ירקות פון פאר ראש השנה, מיט די ירקות מיט נאך ראש השנה, זענען גענומען געווארן אויף צוויי יארן, אויב אזוי קען איך זיי נישט אויסמישן. אז דו ווילסט געבן תרומות און מעשרות, מוזטו געבן פאר די אלטע פאר זיך אליינס און די נייע פאר זיך אליינס. חוץ דעם זאגט די ברייתא ווייטער, און דאס איז דער עיקר וואס אונז ווילן האבן דא, אם היתה שניה נכנסת לשלישית, דעמאלס זאלסטו וויסן שניה מעשר ראשון און מעשר שני, שלישית איז מעשר ראשון און מעשר עני. זאגט מיר די ברייתא אזוי, די ירקות זענען דאך גענומען געווארן אויף צוויי פארשידענע יארן, איז אויב ס'האנדלט זיך דא, די ערשטע מאל וואס איך בין געגאנגען מיין פעלד ערב ראש השנה איז געווען די צווייטע יאר, יעצט אדורך ראש השנה איז געווארן די דריטע יאר. זאלסטו וויסן, לגבי מעשר איז דאך דא א חילוק דא. פאר די ירקות פון דעם צווייטן יאר, דארפסטו געבן מעשר צום לוי, מיט אויך די מעשר שני, דארפסטו ארויפנעמען קיין ירושלים. מה שאין כן פאר די ירקות וואס דו האסט גענומען אויפן דריטן יאר, דארפסטו טאקע געבן די מעשר צום לוי, אבער חוץ דעם דארפסטו געבן מעשר עני. ס'האט זיך געטוישט די יאר. יאר צוויי געבט מען מעשר שני. יאר דריי געבט מען מעשר עני. איז זאגט מיר די ברייתא די משל, יאר צוויי איז אזוי, יאר דריי איז אן אנדערן דין. יעצט לאמיר צוריק מישן צו אונזער דף, דף י ד עמוד ב' לאמיר אנקוקן די לעצטע דריי שורות. זאגט מיר די ברייתא א אנדערע מעשה. א מענטש גייט אריין אין זיין פעלד, און ער נעמט דארט אראפ אן אתרוג. די ערשטע מאל איז עס געווען פאר ט ו בשבט, און די צווייטע מאל איז עס געווען לאחר ט ו בשבט. זאגט מיר די ברייתא צוויי דינים. ערשטנס זאלסטו וויסן, די צוויי אתרוגים קומען פון צוויי פארשידענע יארן. און פאר דעם קען איך זיי נישט מישן צוזאמען. כ'קען נישט געבן א חדש על הישן, אדער כ'קען נישט געבן א ישן על החדש. דאס די ערשטע דין. נאך א דין זאגט מיר די ברייתא, די לעצטע דריי שורות, היתה שלישית נכנסת לרביעית, אויב די אתרוגים זענען דאך געווען, די ערשטע מאל וואס איך בין געגאנגען מיין פעלד איז געווען די דריטע יאר, די צווייטע מאל ווען איך בין געגאנגען מיין פעלד דאס הייסט לאחר ט' ו בשבט שוין געווען די פערדע יאר זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן די מעשרות זענען אנדערשט שלישית איז מעשר ראשון און מעשר עני אויפן דריטן יאר דארפסטו געבן מעשר ראשון וואס גייט צום לוי מיט מעשר עני און רביעית איז מעשר ראשון און מעשר שני אויפן פערדן יאר טוישט זיך צוריק מ'דארף געבן מעשר שני דאס הייסט די משל וואס איך נוץ יעצט איז יאר דריי מיט יאר פיר. און אויף דעם פרעגט די גמרא די קשיא, מאי שנא התם דקתני אם היתה שניה נכנסת לשלישית, פריער ווען מען גערעדט פון ירקות אויף דף י ב עמוד ב', דערמאנסטו מיר די חילוק און דו זאגסט זאלסטו וויסן אז ס'האט זיך געטוישט פון יאר צוויי צו יאר דריי, יאר צוויי איז מעשר שני, יאר דריי איז מעשר עני. און מאי שנא הכא דא ווען ס'קומט צום אתרוג, דא זאגסטו מיר אנדערש דקתני אם היתה שלישית נכנסת לרביעית, דא רעדסטו פון יאר דרײַ וואס איז מעשר עני, טוישט זיך צו יאר פֿיר וואס דאס איז צוריק מעשר שני. איז פארוואס דעמאלס דערמאנסטו מיר יאר צוויי צו יאר דריי, און ווען ס'קומט צו אתרוג רעדסטו פון יאר דריי צו יאר פיר? ענטפערט די גמרא מילתא אגב אורחיה קמשמע לן, זאלסטו וויסן, לגבי דינים איז נישט דא קיין חילוק, אוודאי מיר אזוי ווי מיר ווייסן, די ערשטע צוויי יאר דארף מען געבן מעשר שני, דריטע יאר איז מעשר עני, פערדע פיפטע איז צוריק מעשר שני, זעקסטע יאר איז צוריק מעשר עני. אבער פארוואס זאג איך דיר א חילוק, און ביי די ירקות דערמאן איך יאר צוויי מיט יאר דריי, און ווען עס קומט צו אתרוגים דערמאן איך יאר דריי מיט יאר פיר, ווייל מילתא אגב אורחיה קמשמע לן, איך וויל דיר זאגן עפעס א זייטיגן חידוש. זאלסטו וויסן דאתרוג קשיא ליה ידא, די עשרה גבאים איז זייער שווער ווען מען טאפט אים אן, ואיידי דממשמשי ביה כולי עלמא בשביעית, וויבאלד מענטשן טאפן עס אן דורכן יאר פון שביעית, מען מעג דאך אריין גיין אין פעלד, עס איז דאך אלעס הפקר, איז מענטשן גייען ארום דארטן, און מען טאפט די אתרוג ביימער, איז פאר דעם זאלסטו וויסן לא טעין פירי עד תלת שנין, וועגן דעם וואס געשעהט איז, ס'קומט נישט ארויס קיין פיירות, ס'קומט נישט ארויס קיין אתרוגים, ביז צום דריטן יאר, איז פאר דעם קען איך דיר נישט געבן א משל צווישן יאר צוויי מיט יאר דריי, ווייל יאר צוויי איז נאך נישט דא קיין פירות דארטן, די אתרוגים באשטייען נישט, ס'איז יעצט אריבערגעגאנגען א שמיטה, מענטשן טאפן עס אן, איז אין יאר איינס יאר צוויי וואקסן נישט געהעריג די אתרוגים דארטן, איז פאר דעם ווען ס'קומט צו אתרוגים רעד איך צו דיר יאר דריי מיט יאר פיר, יאר דריי זאלסטו וויסן דא א דין פון מעשר עני, יאר פיר האט צוריק א דין פון מעשר שני. מה שאין כן פריער דף י"ב עמוד ב' ווען מ'רעדט פון נארמאלע ירקות, אוודאי ירקות וואקסט יעדע יאר, יאר איינס, יאר צוויי, יאר דריי, רעד איך צו דיר זאלסטו וויסן, יאר צוויי דארפסטו געבן מעשר שני, מה שאין כן יאר דריי דארפסטו געבן מעשר עני. דא ביי אתרוג, איך וויל דיר פשוט זאגן דעם חידוש, איך וויל דיר זאגן דעם געדאנק זאלסטו וויסן, ווען מ'טאפט אן דעם אתרוג בוים מאכסטו קאליע דעם גאנצן בוים. פרעגט די גמרא אזא קשיא יעצט, בעא מיניה רבי יוחנן מרבי ינאי, פרעגט רבי יוחנן א קשיא צו רבי ינאי, און ער זאגט אים אזוי, אתרוג ראש השנה שלו אימתי, דעם אתרוג בוים אזוי ווי מיר האבן שוין אפאר מאל דערמאנט, ער איז אביסל אנדערש ווי יעדע אנדערע, פארוואס? ווייל א נארמאלע בוים וואקסט, ס'רעגענט, דאס אליינס איז גענוג פאר דעם בוים, דער אתרוג בוים איז גדל על כל מים, מען דארף אים צולייגן וואסער, האט א דין אזוי ווי ירקות, און די שאלה איז ווען איז זיין ראש השנה? האט ער אזוי ראש השנה ווי יעדעם איינעם, ווי יעדע אנדערע בוים אין שבט, אדער ניין אפשר ער איז אנדערש, ער וואקסט אנדערש, אויב אזוי זיין ראש השנה, ווען קוק איך די פריערדיגע יאר מיטן נייעם יאר איז אפשר א אנדערע דעיט. אמר ליה, ענטפערט אים רבי ינאי זאלסטו וויסן שבט, ס'איז שבט, אויף דעם האט זיך גארנישט געטוישט, אפשר די וועג ווי איך קוק אן, איך גיי נישט בתר חנטה נאר איך גיי א צווייטן וועג, דו ביסט אפשר גערעכט אז אויפן אתרוג בוים מאך איך עס אנדערש. אבער זאלסטו וויסן ווען איז זיין ראש השנה, ווען אינעם יאר קוק איך יעצט איז אויפן אלטן יאר און יעצט איז אויפן נייען יאר, דאס בלייבט נישט שבט. אויף דעם פרעגט אים צוריק, שבט דחדשים או שבט דתקופה? פון וואס רעדט מען יעצט, פון שבט פון חדשים, הייסט ניסן אייר סיוון תמוז, ווען ס'קומט אן חודש שבט, ט ו שבו דעמאלסט איז די ראש השנה, אדער ניין איך קוק אויפן תקופה? ווען הייבט זיך אן תקופת טבת, און שפעטער דרייסיג טעג נאכדעם, דעמאלס איז חודש שבט. דאס הייסט צו זאגן גיי איך לפי די תקופות לפי די זון, ווייל לכאורה די גאנצע בוים וואקסט דאך לפי די זון, און אויב אזוי דארף איך גיין לפי די תקופה, איך ווייס ווען תקופת טבת קומט אריין, שפעטער צייל איך נאכאמאל דרייסיג טעג ביז איך קום אן צו שבט, אדער קוק איך פשוט אויפן קעלענדער, די לבנה זאגט, אז וואס, ווען איז חודש שבט אויפן קעלענדער, דעמאלס ווייסט ער ט' ו' שבו דאס איז די ראש השנה לאילנות. אמר ליה האט אים געזאגט דחדשים, מען גייט גאנץ נארמאל, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, קום אן צו חודש שבט, ט ו שבו זאלסטו וויסן דא איז זיין ראש השנה. בעא מיניה רבא מר' נחמן, פרעגט רבא אזא קשיא צו ר' נחמן, ואמרי לה ר' יוחנן מר' ינאי, היתה שנה מעוברת מאי, וואס איז אויב ס'איז א שנה מעוברת? וואס געשעהט דעמאלס? מ'לייגט דאך אריין א עיבור יאר כדי ס'זאל שטימען די תקופה. אויב אזוי פרעג איך דיר, אפשר וואלט איך געזאגט אונזער חודש שבט איז דאך אייביג לעבן חודש אדר, איז יעצט ווען איך לייג אריין נאכאמאל א עיבור יאר אינמיטן, זאל איך זאגן זאלסטו וויסן איך לייג אריין נאך א אדר, אויב אזוי די אדר וואס איז לעבן די עכטיגע אדר, דאס איז די חודש שבט, און דא איז די בערטדעי, דא זאג איך דא די ראש השנה פונעם בוים. אדער זאג איך ניין, חודש שבט איז חודש שבט, איי האסט אריינגעלייגט נאך א חודש אינצווישן, אקעי ס'מאכט נישט אויס, חודש שבט איז חודש שבט. אדער אפשר ניין, למעשה די בוים ווערט דאך נארמאל געצייטיגט, איך געב עס א ראש השנה, אזוי ווי רש י האט שוין דערמאנט, אז די שרף אילן איז גרייט, די חנטה הייבט זיך אן, אפשר דאס געשעהט נאר סמוך צום עכטיגן אדר וואס קומט לעבן ניסן, אבער יעצט אז דו לייגסט אריין דא א חודש אדר א', אפשר זאל איך זאגן דער חודש אדר א', ט ו שבו, דאס איז דער ראש השנה. אמר ליה האט אים געזאגט ניין, הלך אחר רוב שנים, גיי לפי יעדע יאהר, גיי גארנישט טוישן, חודש שבט איז חודש שבט, די מינוט ס'קומט ט ו שבו, דאס איז דער ראש השנה פון דעם בוים. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבה, לאמיר דא מאכן א קורצע הקדמה, אונז האבן שוין פריער דערמאנט א אתרוג בוים איז נישט אזוי ווי א נארמאלע בוים, א נארמאלע בוים איז גדל על רוב מים, ס'רעגענט, דאס אליינס איז גענוג פאר אים, ער איז צופרידן, די חנטה קען געשען, די פירות קומען ארויס, אלעס פיין און וואויל. דער אתרוג בוים איז אנדערשט, מיט דעם וואס ער איז גדל על כל מים, מען דארף אים צולייגן עקסטער וואסער, דער רעגן דאס איז נישט גענוג פאר אים. און די שאלה איז יעצט, מיר ווייסן זיין ראש השנה איז אוודאי שבט, אזוי ווי א נארמאלער בוים. די שאלה איז נאר וואס מוז געשען פאר שבט כדי צו זאגן דאס באלאנגט צום פריערדיגן יאר, און דאס מוז געשען לאחר שבט כדי צו זאגן ניין, דער באלאנגט שוין צום נעקסטן יאר. איז ביי א נארמאלע בוים זאג איך די חנטה, די בלאסעמינג, אויב די חנטה איז געשען פארדעם, פאר שבט, באלאנגט זי צום אלטן יאר, אויב די חנטה איז געשען נאך שבט, באלאנגט זי צום נייען יאר. איז די שאלה איז אונזער אתרוג בוים היות איז דאך נישט ווי א נארמאלע בוים, ער איז ענליך ווי ירקות, וואס זיי אויך דארף מען צולייגן עקסטער וואסער, אפשר זאג איך ביי אים זאלסטו וויסן איך גיי בתר לקיטה, ווען דו נעמסט אים אראפ פונעם בוים, האסט אים אפגענומען פאר שבט, באלאנגט ער צום אלטן יאר, האסט אים אפגענומען נאך שבט, באלאנגט ער צום נייען יאר. איז למאי נפקא מינה, בתר חנטה, בתר לקיטה, ווי כאפט זיך דאס א חילוק? איז די גמרא גייט רעדן יעצט פון צוויי פארשידענע פעלער. איך האב דא א פאל א אתרוג בוים, וואס די חנטה איז געווען אויפן זעקסטן יאר, אבער די לקיטה איז נאר געווען אויפן זיבטן יאר. דאס הייסט, די בלאסעמינג איז געווען אויפן זעקסטן יאר, אראפנעמען דעם פרוכט פונעם בוים, דאס איז נאר געווען אויף שמיטה, אויפן זיבטן יאר. אדער נאך א פאל, איך האב דא א בוים וואס די חנטה איז געווען אויף שמיטה, אראפנעמען דעם פרוכט, דאס איז נאר געשען אויפן אכטן יאר. איז די שאלה איז יעצט, גיי איך בתר חנטה, אדער ניין גיי איך בתר לקיטה. ווי כאפט זיך עס א חילוק? די חילוק איז זייער גרויס. לאמיר קוקן די ערשטע פאל. די חנטה איז געווען אויפן זעקסטן יאר, שפעטער די לקיטה איז געווען אויפן זיבטן יאר. איז אויב גיי איך דא בתר לקיטה, קוק איך אן די אתרוג, די לקיטה איז געווען אויף שמיטה, סאו דאס איז א שמיטה'דיגע אתרוג. אויב אזוי יעצט איז דא א דין פון ביעור. די הלכה איז, איך טאר נישט האלטן ביי מיך אינדערהיים שמיטה פרוכט, די מינוט ס'איז נישט דא אויף די פעלדער פאר די חיות און פאר די בהמות. נאר וואס, איך דארף עס ארויסשטעלן, איך דארף עס מפקיר זיין. איז די שאלה איז אזוי, דעם אתרוג וואס איך האב דא, אויב גיי איך בתר לקיטה, האב איך א שמיטה אתרוג, מוז איך גיין מאכן ביעור. אויב גיי איך אבער בתר חנטה, די חנטה איז געווען אויפן זעקסטן יאר, האט דער אתרוג גארנישט איינגעלייגט מיט שמיטה. נאך א חילוק. אויב גיי איך בתר לקיטה, פשט איך זאג דאס איז אן אתרוג וואס באלאנגט צו שמיטה, אויב אזוי איז דא א דין פון הפקר דארף איך נישט געבן קיין תרומות און מעשרות. איז אויב קוק איך אן מיין אתרוג, וויבאלד איך גיי בתר לקיטה איז דאס א שמיטה אתרוג, קומט אויס, אזוי ווי מען לערנט פון פסוקים, מען דארף נישט געבן קיין תרומות און מעשרות. מה שאין כן אויב קוק איך דאס אן בתר חנטה, די אתרוג באלאנגט צום זעקסטן יאר, אוודאי דארף איך גיין געבן תרומות און מעשרות, ס'איז א נארמאלע אתרוג, ס'איז א נארמאלע פון דעם זעקסטן יאר, ס'נישט דא קיין שום קדושה אויף דעם. די צווייטע פאל, לאמיר זאגן די חנטה איז געווען אויף שמיטה, און די לקיטה, דאס איז געווען אויפן אכטן יאר. איז אויב גיי איך ווייטער בתר לקיטה, די אתרוג האט גארנישט איינגעלייגט מיט שמיטה, די לקיטה, אראפנעמען דעם פרוכט פונעם בוים, איז געווען אויפן אכטן יאר. איז קיין ביעור מוז איך נישט מאכן, און נישט אוודאי, איך דארף יא געבן מעשר, ס'באלאנגט צום אכטן יאר. אויב זאג איך גיי אבער בתר חנטה, און אויב אזוי קוק איך אן דאס איז א שמיטה פרוכט, ביעור מוז איך מאכן, אבער קיין מעשרות מוז איך נישט געבן. דאס איז די שאלה פון אונזערע גמרא יעצט. אונזער אתרוג בוים, וויבאלד ס'איז נישט קיין נארמאלע בוים, גיי איך מיט אים בתר חנטה, אדער ניין איך גיי מיט אים בתר לקיטה? איז מיט דעם לאמיר נעמען די גמרא. אמר רבה, זאגט רבה אזוי, אתרוג בת ששית שנכנסת לשביעית, איך האב דא מיין אתרוג וואס די חנטה איז געווען אויפן זעקסטן יאר, די לקיטה איז געווען אויפן זיבטן יאר. זאגט מיר רבה די דין איז, פטורה מן המעשר ופטורה מן הביעור, קיין מעשר דארפסטו נישט געבן, און קיין ביעור דארפסטו נישט מאכן. זאגט דיר ווייטער רבה, ובת שביעית שנכנסת לשמינית, אויב ס'איז א פרוכט, דער בוים, די חנטה איז געווען אויף שמיטה, אבער למעשה איז די לקיטה געווען אויף דעם אכטן יאר, זאגט אים ער, זאלסטו וויסן פטורה במעשר וחייבת בביעור, זאלסטו וויסן מעשר דאס ביסטו פטור, אבער ביעור דאס דארפסטו יא מאכן. איז די גמרא וויל עס פארשטיין, רבה דו האסט יעצט געפסקנט, דו האסט מיר געזאגט וואס די הלכה איז סיי לגבי מעשר, האסט מיר געזאגט וואס די הלכה איז לגבי ביעור, לאמיר דא פארשטיין און זעהן ווי אזוי האסטו דאס פארשטאנען. איז אמר ליה אביי, זאגט אים אביי אזוי, בשלמא סיפא לחומרא, בשלמא אין די סיפא קען איך פארטייטשן אזוי, דו האסט נישט געוואוסט די אתרוג בוים, גיי איך בתר לקיטה, אדער ניין איך גיי בתר חנטה, האסטו מחליט געווען, לאמיר גיין לחומרא. לחומרא מיינט לאמיר מאכן פון די פרוכט א שמיטה פרוכט. אויב אזוי איך זאג אז ס'איז געווען בתר חנטה, די חנטה איז דאך געווען אויף שמיטה, קוק איך דאס אן יעצט ווי א שיינע שמיטה פרוכט. אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס מ'איז חייב בביעור. כ'מוז גיין מאכן ביעור, ס'איז א שמיטה פרוכט. כ'פארשטיי זייער גוט פארוואס פטור במעשר, ס'איז הפקר. אויב אזוי אלעס זייער פיין און קלאר אין די סיפא. אלא רישא, אבער די רישא, אויב ווילסטו ווייטער גיין און זאגן איך גיי לחומרא, איך מאך פון מיין פרוכט א שמיטה פרוכט, דאס הייסט איך גיי בתר לקיטה, די לקיטה איז דאך געווען אויף שמיטה, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס דו זאגסט מיר פטורה מן המעשר, ס'איז א שמיטה פרוכט, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס איך בין פטור מן המעשר. אבער פטורה מן הביעור, אמאי? פון ווי קומסטו מיר יעצט זאגן זאלסטו וויסן פטור מן הביעור, ביעור מוז איך נישט מאכן, אויב גיי איך בתר לקיטה, קומט דאך אויס מיין פרוכט וואס איך האב דא אין מיין האנט איז א שמיטה פרוכט, אויב אזוי מהיכא תיתי בין איך פטור מן הביעור. נאר וואס וועסטו זאגן דאמרינן זיל בתר חנטה, ניין, מען גייט בתר חנטה, די חנטה איז דאך געווען אויפן זעקסטן יאר, און פארדעם בין איך דיר מסביר פארוואס איך בין פטור מן הביעור, ווייל די פרוכט האט גארנישט איינגעלייגט מיט שמיטה, אויב אזוי אי הכי תיחייב במעשר. ווי קומסטו מיר זאגן אז דו ביסט פטור מן המעשר, וואלט איך געדארפט זיין מחויב במעשר? אויב די פרוכט איז בתר חנטה, די חנטה איז דאך געווען אויפן זעקסטן יאר, איז פארשטיי איך מוז איך נישט מאכן קיין ביעור ווייל מיט שמיטה האט עס גארנישט איינגעלייגט, אבער איין מינוט, אויב אזוי פארוואס בין איך פטור מן המעשר? ס'נישט הפקר? אויף דעם ענטפערט דער רבה צו אביי און ער זאגט אים אזוי, אמר ליה, יד הכל ממשמשין בה, ואת אמרת תיחייב במעשר? איך וועל דיר פשוט ענטפערן, די פרוכט וואס איך האב יעצט אראפגענומען פונעם בוים, איך האב עס דאך אראפגענומען למעשה אויף שמיטה, אבער דו טענה'סט מ'גייט בתר לקיטה, פארדעם אפילו ס'איז יעצט שמיטה יאר, אבער למעשה איז די לקיטה געווען אויפן זעקסטן יאר, די חנטה איז געווען אויפן זעקסטן יאר און פאר דעם האט עס נישט קיין שום קדושה אויף דעם. אויב אזוי זאג איך דיר אפילו דו וועסט מיר זאגן בתר חנטה, און בעצם ביסטו גערעכט איך וואלט געדארפט געבן מעשר, דער פראבלעם איז, יעצט וואס איך שטיי אין שמיטה, מענטשן קומען אריין פעלדער, מענטשן זאגן אה, ס'איז אלעס הפקר, ס'איז שמיטה. אויב אזוי די אלע ביימער, מען כאפט עס אן, מען טאפט עס אן, מען טוט מיט דעם וואס מען וויל, ווייל מענטשן מיינען ס'איז הפקר. איז ביסטו גערעכט אז עס איז נישטא קיין שום קדושת שמיטה אויף דעם, און ס'איז בכלל נישט הפקר. אבער וויבאלד למעשה מענטשן פירן זיך אויף הפקר צו דעם בוים, קומט דאך אויס אז איך קוק אן דעם אתרוג ווי א שטיק הפקר, אפילו באמת מן התורה האט עס גארנישט מיט הפקר איינגעלייגט, אבער וויבאלד מענטשן פירן זיך אויף צו דעם הפקר'דיג, זאג איך דיר זאלסטו וויסן לגבי מעשר, איך זאל יעצט גיין געבן מעשר אויף א זאך וואס מען פירט זיך אויף הפקר'דיג צו דעם, דאס קען איך נישט זאגן. און פארדעם זאגט דער רבה זאלסטו וויסן לעולם, איך גיי אייביג בתר חנטה, און די סיפא האסטו זייער גוט פארשטאנען, די רישא פארשטייסטו יעצט אויכעט. פטור מן הביעור ווייל ס'איז א נארמאלע וואכנדיגע פרוכט, ס'האט גארנישט מיט שמיטה. און דו ביסט פטור צו גיין געבן מעשר ווייל למעשה מענטשן פירן זיך אויף הפקר'דיג צו דעם. און יעדע הפקר'דיגע זאך איז מען פטור פון מעשר. אויב אזוי דאס איז מיין סיבה פארוואס איך האב געזאגט פטורה מן המעשר, און אויך אויפן אנדערע זייט איז פטור מן הביעור. ורב המנונא אמר, רב המנונא זאגט ניין, איך בין נישט אינגאנצן מסכים מיט דעם. בת שישית שנכנסת לשביעית לעולם שישית. רב המנונא טענה'ט, אוודאי בין איך מסכים מען גייט בתר חנטה. און אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס דו זאגסט מיר פטורה מן הביעור, ס'איז א וואכענדיגע פרוכט, ס'האט גארנישט איינגעלייגט. אבער צו זאגן איך בין יעצט פטור פון געבן מעשר ווייל מענטשן פירן זיך אויף הפקר'דיג צו דעם, דאס איז נישט קיין תירוץ. דאס גייט נישט, און וויבאלד גיי בתר חנטה איז דאך מיין פרוכט א וואכנדיגע פרוכט, און אז ס'איז א וואכנדיגע פרוכט בין איך חייב צו געבן מעשר דערפון, נישט דא קיין תירוץ אויף דעם, איי מענטשן פירן זיך אויף דערצו? ביסט גערעכט, אבער דאס איז נישט קיין באשעפער'ס באפעל. פארוואס מענטשן פירן זיך אויף ווייל ס'איז גזילה, מענטשן ווייסן נישט, אבער ס'האט גארנישט מיט הפקר. אוודאי איז עס א נארמאלע וואכנדיגע אתרוג, אויב אזוי בין איך מחיוב במעשר, און איך קריג זיך מיט דעם וואס רבה האט יעצט געזאגט. איז האבן מיר דא יעצט א מחלוקת צווישן רבה מיט רב המנונא, צו ווען איך זאג דער אתרוג איז באמת'דיג א וואכענדיגע אתרוג, די פאקט אז מענטשן פירן זיך אויף הפקר'דיג דערמיט, איז דאס א תירוץ נישט צו געבן מעשר? רבה האט געזאגט יא, אוודאי דאס איז א תירוץ נישט צו געבן מעשר, מה שאין כן רב המנונא זאגט ניין, וואס עפעס? אז מענטשן פירן זיך אויף אז זיי גנב'נען פארדעם זאל איך זאגן דאס איז א היתר אז מ'דארף נישט געבן קיין מעשר? דאס קען איך נישט טון.

אויף דעם קריג איך זיך נישט. וואס איך קריג זיך יא מיט דיך רבה איז, צו קען איך נוצן דעם היתר אז מענטשן פירן זיך אויף הפקר'דיג דערמיט, איז דאס א היתר פאר מעשר צו נישט? רב המנונא זאגט ניין בשום אופן נישט, עס איז גזילה, ס'האט גארנישט מיט הפקר. מה שאין כן רבה זאגט ניין, אנטשולדיגט, מענטשן פירן זיך אויף הפקר'דיג דערמיט, ביסט גערעכט מעיקר הדין האט עס גארנישט מיט הפקר, אבער די מציאות איז יד כל אדם ממשמשין בה, און פארדעם דאס איז די היתר פארוואס דו דארפסט נישט געבן קיין מעשר. זאגט די גמרא ווייטער מיתיבי, וועל איך דיר פרעגן א קשיא רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון אתרוג בת שישית שנכנסת לשביעית פטורה מן המעשר זאגט מען א נייע דין קומט רבי שמעון בן יהודה און ער זאגט איבער בשם רבי שמעון אזוי א אתרוג בת שישית שנכנסת לשביעית אונזער זעלבע פאל די חנטה איז געווען אויפן זעקסטן יאר די לקיטה איז געווען אויפן זיבטן יאר. אויף דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן אין פטורה מן המעשר און פטורה מן הביעור, דו ביסט פטור צו גיין געבן מעשר און דו ביסט פטור צו גיין מאכן ביעור, דאס הייסט אזוי, אוואדי כ'בין מסכים זאלסטו וויסן בתר חנטה, אז איך גיי בתר חנטה קומט אויס מיין אתרוג דא אין די האנט איז א וואכענדיגע אתרוג, און דאס איז זייער גוט מסביר פארוואס פטורה מן הביעור. און ער איז מסביר אויכעט פארוואס למעשה בין איך פטור מן המעשר, זאגט אזוי שאין לך דבר שחייב במעשר אלא אם כן גדל בחיוב ונלקט בחיוב. א נייע זאך. ס'איז ענליך וואס רבה האט פריער געזאגט אבער ער לייגט עס אראפ אביסל אנדערשט. דאס הייסט, דו זאלסט וויסן פארוואס בין איך פטור מן המעשר, ווייל דו קוקסט אן די לייף ספען פון דעם אתרוג, א גאנצע צייט מוז ער האבן א חיוב במעשר כדי טאקע זיין מחיוב במעשר. שאין לך. שאין לך דבר שחייב במעשר, ווען זאג איך אויף א זאך ס'איז מחיוב במעשר, אלא אם כן גדל בחיוב ונלקט בחיוב. סיי די חנטה, און סיי שפעטער די לקיטה אלעס מוז זיין אין א מחיוב'דיגע מצב. יעצט היות מיין אתרוג איז דאך נישט געווען א גאנצע צייט אין א מחיוב'דיגע מצב, פארוואס ווייל מענטשן טאפן עס אן, יעצט הגם איך גיי טאקע בתר לקיטה, בתר חנטה, און אויב אזוי קומט אויס איך האב דא א וואכענדיגע אתרוג, און על פי דין איז נישט דא קיין הפקר אין דעם, די מציאות איז אבער אויפן אכטן יאר מענטשן טאפן אן דערמיט, מענטשן שפילן זיך ארום דערמיט, אויב אזוי אין דעם איז דא א פיריעד וואס אויף דעם איז דא הפקר, טאקע נישט קיין עכטיגע הפקר אבער ס'איז למעשה א הפקר אינסייד, אויב אזוי זאלסטו וויסן ביסטו פטור מן המעשר. דאס הייסט זייער ענליך צו רבה. נאר וואס ער לייגט צו אז, זאלסטו וויסן לגבי מעשר מוז איך האבן א לייף ספען א גאנצע צייט פון חיוב במעשר. די מינוט ס'איז געווען א חלק וואס נישט דא קיין חיוב במעשר אויף דעם, אדער מענטשן פירן זיך אויף אויף דעם נישט קיין חיוב במעשר, זאלסטו וויסן ביסטו פטור, און פאר דעם איז ער מסביר זאלסטו וויסן דארפסט נישט געבן קיין מעשר. איז ער ממשיך, ובת שביעית שנכנסת לשמינית, די אנדערע פאל, אויב די חנטה איז געווען אויפן זיבטן יאר, די לקיטה איז געווען אויפן אכטן יאר, אויף דעם זאגט ער פטורה מן המעשר איז פטור ופטורה מן הביעור, קיין מעשר דארפסטו נישט געבן, און ווייטער ביעור דארפסטו נישט מאכן. איז אוודאי אז האבן שוין יעצט מסביר געווען, מעשר דארף איך נישט געבן, ווייל די לייף ספען פון דעם אתרוג, איך גיי דאך בתר חנטה, ער איז א ממש א געהעריגע שמיטה אתרוג, האט ער געהאט א חלק פון די תקופה וואס ער האט נישט געקענט געבן מעשר דערפון ווייל ער איז געווען הפקר, אויב אזוי בלייבסטו פאר אייביג פטור מן המעשר. אבער זאלסטו וויסן אויכעט פארוואס בין איך פטור מן הביעור, איי איך גיי דאך בתר חנטה, אויב אזוי פארוואס בין איך פטור מן הביעור, ס'איז דאך א נארמאלע שמיטה'דיגע אתרוג, וואלסטו דאך געדארפט זיין מחיוב בביעור. קומט אויף מיט א נייע חידוש. שאין לך דבר שחייב בביעור אלא אם כן גדל בשביעית ונלקט בשביעית. ס'מוז זיין, ווען ביסטו מחיוב מאכן ביעור, דאס איז נאר אויב די חנטה איז געווען אין שמיטה, און די לקיטה איז געווען אין שמיטה. טאמער איינס פון דעם איז געווען אינדרויסן פון שמיטה, די דין פון ביעור אבער עקזיסט נישט לפי אים. און איך לערן עס אויס פון א פסוק, די תורה זאגט און ס'איז בשנה השביעית, און די תורה זאגט לבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, לערן איך אויס דאס איז דווקא אינעם זיבטן יאר. איז פארדעם זאגט ער זאלסטו וויסן, איך בין פטור מן הביעור, הגם איך גיי בתר חנטה, און בעצם זאג איך אז ס'איז א געהעריגע שמיטה פרוכט, זאלסטו וויסן דו ביסט פטור מן הביעור, ווייל די לייף עקזיסטענס איז ארויס געגאנגען פון שמיטה יאר. די מינוט וואס עפעס גייט ארויס פון שמיטה יאר, דאס הייסט די עפל, די פרוכט, וואס זאל עס זיין, אין אונזער פאל די אתרוג, איז נישט גרייט אין שמיטה אינגאנצן, אויב אזוי דיני ביעור נישט דא אויף דעם. איז אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט. לכאורה פון דא האב איך יעצט א קשיא. רישא קשיא לרב המנונא. די רישא וואס אונז האבן געזאגט דא, לכאורה איז א קשיא אויף רב המנונא. דאס הייסט רב המנונא איז דאך אן אמורא, ער האט מחדש געווען זאלסטו וויסן, די פעיק הפקר לאמער'ס רופן, די הפקר וואס איז נישט קיין עכטיגע הפקר, נאר מענטשן פירן זיך הפקר, האט רב המנונא געזאגט דאס ארבעט נישט, דאס איז נישט קיין פטור נישט צו געבן מעשר. אבער איך זעה דא קלאר פון ר' שמעון, זאלסטו וויסן, ער האט געהאלטן ניין, טאמער אינעווייניג איז דא עפעס א געפ וואס איך בין נישט מחיוב במעשר, און זאל זיין ווייל מענטשן שפילן דערמיט, פיין, דאס מאכט מיך א פטור. דאס הייסט, איך האב דא א תנא וואס די תנא זאגט מיר זייער קלאר, די פאלשע הפקר, די הפקר וואס מענטשן פירן זיך אויף הפקר, דאס הייסט א געהעריגע הפקר. און דו רב המנונא וועסט קומען זאגן, ביסט אן אמורא, און דו וועסט מיר זאגן ניין, די פאלשע הפקר, דאס הייסט נישט קיין הפקר. איין קשיא. נאך א קשיא, סיפא קשיא, בין לרבה, בין לרב המנונא. די סיפא שטימט אויך נישט סיי לפי רבה און סיי לפי רב המנונא. רבה מיט רב המנונא האבען ביידע מסכים געווען, זאלסטו וויסען אז דו האסט אן אתרוג, וואס די חנטה איז געווען אויף שמיטה, די לקיטה איז געווען אויפ'ן אכטען יאהר, זאלסטו וויסען חייב בביעור, דו מוזט גיין מאכען ביעור, פארוואס? איך בין חייב בביעור ווייל די חנטה איז געווען אויף שמיטה, אויב אזוי קומט אויס, פיין, אויב אזוי מוזטו גיין מאכען ביעור, ס'איז א נארמאלע שמיטה'דיגע פרוכט. אבער רבי שמעון האט דאך געטענה'ט ניין, איך מוז נישט מאכן קיין ביעור אין אזא פאל, וויבאלד ס'גייט ארויס פונעם שמיטה יאר, ס'קומט אריין אין אכטע יאר, אויף אזא פרוכט נישט געזאגט געווארן קיין דיני ביעור. דאס הייסט כ'האב דא צוויי אמוראים וואס זאגן ביעור, זאלסטו וויסן יא, מחיוב בביעור, און כ'האב דא א תנא רבי שמעון וואס ער זאגט ניין, דו ביסט פטור פון מאכן ביעור. וויאזוי קען דאס שטימען? איז פאר דעם פרעגט די גמרא לכאורה האב איך דא צוויי קשיות. די ערשטע קשיא זעה איך לפי רב שמעון די פעיק הפקר לאמערס רופן איז א הפקר, רב המנונא זאגט ניין דאס הייסט נישט קיין הפקר. די צווייטע קשיא איז סיי לפי רבה און סיי לפי רב המנונא, ענק ביידע זאגן זאלסטו וויסן דו ביסט מחיוב צו מאכן ביעור ווייל למעשה די פרוכט איז א שמיטה'דיגע פרוכט ווייל איך גיי דאך בתר חנטה, און דא איך רב שמעון וואס ער זאגט יא ביסט גערעכט בתר חנטה אבער ס'דא נאך א דין וואס איך דארף צולייגן אן טאפ אויף דעם אז די קאנסיסטענסי פונעם איסור די קאנסיסטענסי פון די פרוכט מוז זיין א גאנצע צייט א חלק פון שמיטה און די מינוט ס'גייט ארויס ווער איך פטור דערפון און ענק זאגן מיר ניין חייב בביעור דאס פרעגט די גמרא רישא קשיא לרב המנונא און סיפא קשיא בין לרבה בין לרב המנונא ענטפערט די גמרא, זאלסטו וויסן, תנאי היא, ביסט גערעכט, זיי שטימען טאקע נישט, ס'גייט נישט צוזאמען דא, און ס'איז א מחלוקת תנאים, דער רבה מיט רב המנונא פארלאזן זיך אויף א צווייטע זאך, דתניא, אמר רב יוסי, רב יוסי האט געזאגט, אבטולמוס העיד משום חמשה זקנים, אתרוג אחר לקיטתו למעשר. ער האט געזאגט א עדות זאלסטו וויסן, אבטולמוס זאגט עס בשם חמשה זקנים, א אתרוג גיי איך אייביג בתר לקיטתו למעשר, דאס הייסט, דו ווילסט וויסן וואס וועלכע יאר באלאנגט ער, באלאנגט ער צו חדש איז ער ישן, דארף איך געבן מעשר שני דארף איך געבן מעשר עני, איך גיי בתר לקיטתו, ווען האסטו אים אראפגענומען פונעם בוים? פאר זיין ראש השנה אדער נאך זיין ראש השנה? זענען געקומען ורבותינו נמנו באושא, זענען געקומען אונזער רבי'ס באושא, סנהדרין וואס זענען געווען דארטן ואמרי און זיי האבן געזאגט, אחר לקיטתו בין למעשר און בין לשביעית, זאלסטו וויסן מען גייט אייביג לפי די לקיטה, ווען האב איך אים אראפגעשלעפט פונעם בוים, דאס איז סיי פאר מעשר און סיי פאר שביעית, דאס הייסט, אז דו ווילסט וויסן איז יא הפקר און איך דארף געבן מעשר צו נישט, אז דו ווילסט וויסן דארף איך מאכן ביעור צו נישט, קוק ווען די לקיטה איז געווען. און אויף דעם פרעגט די גמרא דארטן, איין מינוט, איך אבטולמוס האב גערעדט פון איין דין, כ'האב געזאגט אז וואס זאלסטו וויסן דער אתרוג אחר לקיטתו פאר מעשר, קומסטו מיר ברענגסט מיר צוויי דינים, אתרוג אחר לקיטתו סיי פאר מעשר, און סיי אחר לקיטתו סיי פאר שביעית. אויף דעם פרעגט די גמרא, מאן דכר שמיה, ווער רעדט בכלל דא פון שמיטה? ווי קומט שמיטה אריין דא אין בילד?

אויף דעם ורבותינו נמנו באושא, אחר לקיטתו, בין למעשר, בין לשביעית. אויף דעם זענען זיי געקומען זאגן ניין מיר זענען זיך חולק אויף דעם, ס'איז נישט אחר לקיטתו מיט אחר חנטה, ס'איז אייביג אחר לקיטתו. איז על כל פנים וואס איך זעה פון דעם, זעה איך דא עפעס א נייע שיטה. איך זעה דא שיטת אבטולמוס וואס ער האט געהאלטן איך גיי אייביג אחר חנטה. און אויב אזוי לכאורה יעצט איז פארענטפערט די קשיא וואס מ'האט פריער געפרעגט. אונז האבן דא געהאט געפרעגט א קשיא לפי רבה און לפי רב המנונא, לכאורה ענק שטימען נישט מיט ר' שמעון, ווייל ענק זאגן בתר חנטה, אויב אזוי ביסטו מחיוב צו גיין מאכן ביעור, און די תירוץ איז טאקע, איך גיי טאקע בתר חנטה, ווער האלט אזוי? אבטולמוס. און פארדעם ווען רבה האט געזאגט זיין דין, ווען רב המנונא האט געזאגט זיין דין, האבן זיי זיך פארלאזט אויף אבטולמוס, אז איך גיי בתר חנטה. און אויב אזוי זאגן זיי מ'גייט בתר חנטה, איז דאס א שמיטה'דיגע פרוכט, אויב אזוי ביסטו מחויב צו גיין מאכן ביעור. מה שאין כן רבי שמעון געהאלטן ניין, חנטה אליינס איז נישט גענוג, אויף חנטה איז דא נאך א דין. פיין, אבער אונז דארפן נישט האלטן ווי דיך, אונז גייען מיר לפי שיטת אבטולמוס. אויב אזוי קומט אויס זייער גוט. דו האסט מיר געפרעגט א קשיא איינמאל וויאזוי שטימט עס? תירוץ איז, עס שטימט זייער גוט, איך גיי בתר חנטה, אז איך גיי בתר חנטה האב איך גארנישט איינגעלייגט מיט דיין עקסטערע דין, איך גיי אזוי ווי אבטולמוס, דו רבי שמעון וועסט האלטן אנדערש? געזונטהייט, מיך און דיך שטימען נישט צוזאמען. און די זעלבע תירוץ קען מען יעצט געבן פאר די ערשטע שאלה, אונז האבן געפרעגט רב המנונא שטימט נישט מיט ר' שמעון בן יהודה, ווייל רב המנונא זאגט, די הפקר וואס נישט קיין עכטיגע הפקר, נאר מענטשן פירן זיך הפקר'דיג דערמיט, ווייל זיי מיינען אה, שמיטה, ס'איז אלעס הפקר, האט רב המנונא געזאגט דאס נישט קיין היתר צו זיין פטור מן המעשר, און אויף דעם זאגט רבי שמעון בן יהודה ניין זאלסטו וויסן דו ביסט יא פטור מן המעשר, האט מען געפרעגט וויאזוי שטימט עס צוזאמען, און די תירוץ איז עס שטימט טאקע נישט, נאר וואס, רב המנונא וואס ער זאגט זאלסטו וויסן איך גיי בתר חנטה, זאלסטו וויסן ווייל איך האלט אזוי ווי אבטולמוס, און איך האלט אבטולמוס האט געהאלטן אז די פעיק הפקר דאס איז נישט קיין ריכטיגע הפקר. מה שאין כן רבה געהאלטן ניין אבטולמוס האלט דאס איז יא א גוטע הפקר איז קען מען קלערן וואס אבטולמוס אליינס האט געהאלטן אבער צו זאגן אז רב המנונא שטימט נישט צוזאם מיט רבי שמעון בן יהודה זאגט די גמרא יא ביסטו גערעכט ער מוז נישט גיין כשיטתו ער גייט אזוי ווי שיטת אבטולמוס און מיט דעם ענדיגט די גמרא צו איתמר מיר האבן טאקע געלערנט רבי יוחנן וריש לקיש אמרי תרוייהו אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית לעולם שישית זאגן זיי בשם ר' יוחנן, ביידע זאגן עס ר' יוחנן מיט ריש לקיש, אז ביידע האבן געזאגט זאלסטו וויסן, דער בוים וואס די חנטה איז געווען אויפן זעקסטן יאר, שפעטער די לקיטה איז געווען אויפן זיבטן יאר, זאלסטו וויסן דו ביסט חייב במעשר ווייל איך גיי בתר חנטה, אז איך גיי בתר חנטה איז דאס א וואכענדיגע אתרוג, פטור פטור מן הביעור, אוודאי ביסטו פטור מן הביעור, אז ס'איז א וואכענדיגע אתרוג, ס'האט נישט קיין שייכות צו שמיטה, איז נישטא קיין ביעור אויף דעם. איי, איך האב דאך עפעס אזא הפקר? ניין, זיי האבן נישט געהאלטן דערפון. זאגט די גמרא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, רבין האט געזאגט איבער די מימרא בשם רבי יוחנן, זאלסטו וויסן, אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, כ'האב אן אתרוג וואס איז בת שישית, די חנטה איז געווען אויפן זעקסטן יאר, די לקיטה איז געווען בשביעית, זאלסטו וויסן אפילו כזית, אפילו ס'איז נאר געווען א כזית אויפן זעקסטן יאר, ונעשית ככר, ס'איז געווארן אזוי גרויס ווי א ככר אויפן זיבטן יאר, דאס הייסט ס'איז געוואקסן עכט אויפן זיבטן יאר, זאלסטו וויסן חייבין עליה משום טבל. אז דו גייסט עס עסן אנע דעם צו געבן מעשר ביסטו עובר און דו ביסט חייב, דו מוזט געבן מעשר אויף דעם. איי ווילסטו טענה'ן? נישט דא קיין טענות אויף דעם, זאלסטו וויסן, חייבין עליה משום טבל, כ'גיי בתר חנטה, בתר חנטה מיינט דאס א וואכענדיגע אתרוג, ס'האט נישט קיין שייכות נישט צו שמיטה, אויב אזוי ביסטו חייב צו געבן מעשר און האסט נישט געגעבן, זאלסטו וויסן, חיובין עליה משום תבל.